דאך ממש א דאך ממש א וועלטס דראמא די די משנה און די גמרא, און מען קוקט אויף עס איז נאר אזוי נאר אויף די נאר אויף די קי און נישט אויף די מענטש, דארף דאך זעהן יא בקרובי אקדש. כ'האב באקומען א פאון קאל ס'האט זיך אפגעהאקט און איך בין נישט זיכער וואו איך האלט באט דעט טייס פערפעקטלי אינטו מיי טים אוו האו דער איז אלוועיס אינטעראפשענס און קאמפלעקסיטיס און ס'איז נישט די שיינע מעשה ס'איז נישט נישט אזוי נישט אזוי ארבעט אלעס סאו.

אבער די עיקר חשש איז אז די חשש איז נישט נישט א חיצוניות'דיגע זאך ס'איז נישט פשט נישט פשט וויפיל עפעס אייבערשטער גייט זיין ברוגז אויף דיך מ'גייט דיך וואלט איך אויסגעזאגט עפעס א סוד ווי כ'ווייס וואס גייט מאכן מענטש מער יראת שמים די חשש איז אין די סוד אליין דאס הייסט ווען א מענטש לעבט אין הויכע סודות אין גרויסע גדלות אזוי ווי כ'האב געזאגט פריער און אזוי ווי די כהן גדול איז א געוויסע עסקעיפיזם מ'קען עס מ'קען עס אנקוקן פאר א געוויסע עסקעיפיזם אזוי ווי די ערשטע נאכט מ'פרייט זיך, מיר האבן גערעדט וועגן דעם אסאך, ער מאכט א יחודא עילאה די גאנצע וועלט עקזיסט נישט, הייסט אלס איז גוט, ס'איז כולו אחד, כולו טוב, השם אחד, אלס, אלס, גארנישט עקזיסט נישט. דאמאלס, ס'איז טאקע א גרויסע טיפע סוד, אבער איטס נאט רעלעווענט טו עניטינג, און ס'איז נישט, ס'איז נישט דא דארט קיין שום חשש, ווייל די סוד איז מורא'דיג, מורא'דיגע שמחה, ס'איז א מורא'דיגע אורה, ס'איז א מורא'דיגע שמחה, ס'איז מורא'דיג, ס'איז געוואלדיג.

ניין, נדב ואביהוא זענען געווען צו גרויסע בעלי פשט, זיי האבן געוואלט גיין אין עולם הפשט, זיי האבן געוואלט גיין אין גבורות, זיי האבן געוואלט מאכן אש, זיי האבן געוואלט זאגן אז עס קומט אזוי און עס קומט נישט אזוי, זיי האבן געוואלט דינגען אויף משה רבינו, איך ווייס וואס, א הלכה, מורה הלכה בפני רבם, זיי האבן געוואלט מאכן, מאכן א צופיל, צופיל קטנות, לעבט מען אין עולם הקטנות, און דעמאלט שפילסטו מיט פייער, דעמאלטס איז דא א פלאץ וואס קען זיין דו ביסט פסול עס קען עס קען לעבסט זיך אין א פלאץ וואס דא רע לעבסט זיך אין א פלאץ וואס דא כעס לעבסט זיך אין א פלאץ וואס דא גבורות דעמאלטס וועט ווערן זאכן פסול דעמאלטס דעמאלטס אין מצד יענע הסתכלות איז טאקע ביסט דו געשטארבן ס'איז טאקע עונש דארף מען זיך אריין לערנען פון דיך זאלן נישט טון די די עונש כ'מיין אז דאס איז מיין זאך פונקט פארקערט נישט נישט די גרויסע סודות נישט די קבלה דארף מען מסתיר זיין נישט די יחודא עילאה דארף מען באהאלטן